בעזר השם יתברך מ'זענען ממשיך סימן תרל"ז, מיר האלטן סעיף ב'. זאגט דער מחבר, סוכה איז אנדערש ווי לולב דער ערשטן טאג. לולב דער ערשטן טאג מען לערנען דארף זיין דווקא לכם. אבער סוכה איז יוצאין בסוכה שאולה, שטייט כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. לערנען חז"ל פון דעם אז קענען גאנץ כלל ישראל זיצן אין איין סוכה, איינער נאכן צווייטן, און דאס קען נישט זיין, וואס קען זיין אז אלע האבן עס געבויט צוזאמען, אבער עס קומט נישט צו צו יעדן איינעם א שווה פרוטה, ממילא הייסט עס נישט קיין בעלות זאל הייסן לכם, מוז זיין ווייל איינער פארלייט פארן צווייטן, זעט מען אז שאולה איז אויכעט כשר. וכן יוצאים בשל שותפות, קל וחומר פון א שאולה, דא האב איך א שותפות כ'האב עפעס א חלק נאר די איבעריגע איז משאיל פאר מיר איז אוודאי גוט. דא איז דא אין זייט א אינטערסאנטע קשיא,

איז ווי איז מען יוצא מיט א ערבה? איז היינטיגע צייט האט מען שוין פותר געווען די שאלה אז די ערבה'ס קאסטן אפאר שקלים? אבער וואס איז טאקע די תשובה? ווערט געברענגט פון אפאר אחרונים אז די תשובה איז, ווען א מענטש איז א איינציגער בעלעבאס איז אפילו ווייניגער ווי א שווה פרוטה איז דאך זיינע. נאר טאמער ס'איז א שותפות צווישן אסאך, טאמער יעדער שותף האט ווייניגער ווי א שווה פרוטה, פעלט אין לכם. זאגט דער מחבר סעיף ג', סוכה גזולה כשרה. שרייבט דער משנה ברורה גלייך אז דער לשון איז נישט מדוקדק, ווייל מיר ווייסן אז מען דרשנ'ט חג הסוכות תעשה לך למעוט הגזולה. נאר ס'מיינט צו זאגן אז גזולה אין דעם אופן וואס מ'גייט איצטער זען איז כשר, ווייל טאקע ס'איז נישט קיין גזולה. כיצד? אם תקף על חברו, א חבר זיינער האט געבויט א סוכה, ער גייט צו צו אים, ער ווארפט אים ארויס פון זיין סוכה והוציאו מסוכתו וגזלה וישב בה. יצא. ווייל טאקע א סוכה גזולה איז פסול, אבער דא שאין הקרקע נגזלת. און כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, בלייבט עס בחזקת בעליו הראשונים און ס'בלייבט אזוי ווי א שאולה. פאר דערפאר בדיעבד איז ער יוצא. הגה, זאגט דער רמא, מיהו לכתחילה לא ישב אדם בסוכת חברו שלא מדעתו. ווייל אפשר דער בעל הסוכה איז מקפיד, אפילו נארמאל ווייסן מיר אז ניחא ליה לאיניש אז א מענטש זאל מאכן א מצוה מיט זיינע געלט, אבער דא איז ער אפשר מקפיד איך זאל נישט זען וואס ס'טוט זיך, ס'מיין אייגענע סוכה, איך עס דא, איך מאך דא אנדערע זאכן. פאר דערפאר אפילו שטייט אין מחבר בדיעבד איז מען יוצא ווייל סוכה אינה ווייל קרקע אינה נגזלת, אבער א ברכה קען מען נישט מאכן. אבער ווי עט זיין איך ווייס אז מיין חבר איז איצט בכלל נישטא דא. עט ער נארמאל נישט מקפיד זיין צו זיצן ווייל ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה בממוניה. פאר דערפאר מעג מען גיין זיצן ביי א סוכה פון א חבר וואס איך ווייס אז זיכער איצטער דארף ער עס נישט ניצן די סוכה. אבער ווי טאקע זיין אז איצטער איז ער נישטא אבער ס'קען זיין אז אינמיטן עט ער קומען. איז אפילו בשעת'ן אריינגיין איז איז ער נישטא אבער יענער איז מקפיד ווייל דער באלעבאס העט זיך שעמען צו אריינגיין און עסן דארט און מאכן עפעס אנדערע זאך בפניו, איז ווייטער טאר מען נישט אריינגיין אן קיין רשות. זאגט דער משנה ברורה בשם דעם ביקורי יעקב, אז א מענטש פרעגט פאר זיין חבר'ס ווייב א רשות איך קען אריינגיין דא אין סוכה דער מאן איז נישטא איך קען אריין גיין עפעס עסן, מעג מען אפילו איז דא א חשש יענער העט קומען אינמיטן, ווייל וויבאלד די ווייב האט געלאזט העט ער נארמאל נישט מקפיד זיין.

און טאקע א ברכה קען מען נישט מאכן וואס פריער האט גערעדט. ברענגט די משנה ברורה, מגן אברהם פרעגט א שטארקע קשיא. מיר ווייסן אז מענטשן מאכן סוכות אויפן גאס. ווי מאכט מען סוכות אויפן גאס? האסט געפרעגט רשות פון אלעמען? וואלסט מען זאגן אז אלע אידן זענען זיך מוחל איינער דעם צווייטן. אבער די גוים האבן דאך אויכעט א חלק אין שטאט. ווי מאכסטו אין שטאט אויפן קרקע אינמיטן גאס א סוכה? זאגט טאקע דער מגן אברהם אז מ'טאר עס נישט מאכן, ווייל די גוים זענען זיכער נישט מוחל, און אפילו בדיעבד איז כשר ווייל קרקע אינה נגזלת, אבער א ברכה קען מען נישט מאכן, און ס'איז א ברכה לבטלה. די אליה רבה זאגט א ברכה לבטלה איז דאס נישט, ווייל אפילו ס'איז בוצע ברך ניאץ השם מאכט מען נישט קיין ברכה לכתחילה אויף א גזולה, א ברכה לבטלה איז דאס נישט ווייל למעשה איז מען מקיים דא די מצוה. פאר דערפאר זאגט די אליה רבה, און אזוי נעמט אן די משנה ברורה, אז טאמער ער האט נישט קיין צווייטע סוכה, קען ער יא זיצן דארטן און מאכן א ברכה, און אזוי מצדד דער מאמר מרדכי. זאגט די משנה ברורה דער שואל ומשיב זאגט אז די גאס וואס איז פאר זיין שטוב דאס איז זיינע, ווי ס'שטייט דא אין זייט מיינט עס די ד' אמות פאר זיין שטוב, און דאס הייסט נישט רשות הרבים דארטן קען מען יא מיקל זיין מאכן א סוכה. בפרט טאמער מ'האט א דאקומענט פון דעם מושל פונעם שטאט פונעם ראש העיר אז מ'קען מאכן א עירוב מיט א סוכה אין לפקפק בזה ווייל ער גיבט רשות בשם די גאנצע שטאט. המשך הסעיף לערנען בעזר השם די קומעדיגע שיעור, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור.